בעזרת השם יתברך מסכת בבא קמא דף לד, מיר הייבן אן דף לד עמוד א', די זעקסטע שורה פון אויבן ביי די צוויי פינטלעך, תנו רבנן, זאגט די הייליגע גמרא תנו רבנן, מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, שור שוה מאתים, שנגח שור שוה מאתים, אן אקס פון צוויי הונדערט וואס האט מזיק געווען א צווייטע אקס וואס אויך ווערט צוויי הונדערט וחבל בו בחמישים זוז, און ער האט אנגעמאכט א היזק פון פופציג זוז, פשט? די צווייטע אקס די ניזק וואס איז ווערט געווען צוויי הונדערט איז יעצט נאר ווערט הונדערט פֿופֿציק אבער ושבח ועמד על ארבע מאות זיז פשט פאר מ'איז געגאנגען אין דין תורה איז די ניזק איז טייערער געווארן פשט נאכן היזק איז ער טאקע נאר ווערט געווען הונדערט פֿופֿציק זיז אבער צוביסלעך און צוביסלעך איז ער געווארן בעסער און בעסער ביז יעצט ביים דין תורה איז ער ווערט פֿיר הונדערט זיז איז זאגט די מזיק פארן ניזק איך דארף דיר גארנישט באצאלן כ'האב דיר גארנישט מזיק געווען פשט קען זיין אנפאנג איז געווען א היזק אבער יעצט למעשה קוק דיין אקס איז פֿיר הונדערט זוז, איז פון דעסט וועגן זאגט די ברייתא אז ער דארף באצאלן, פארוואס? ווייל די ניזק קען זאגן פארן מזיק שאלמלא הזיקו היה עומד על שמונה מאות זוז, פשט ווען נישט דיין היזק וואלט מיין אקס נאך מער ווערט געווען, ס'וואלט ווערט געווען אַכט הונדערט זוז, איז פאר דעם טאקע נותן כשעת הנזק דארף דער מזיק צאלן פארן ניזק וויפיל? אזוי ווי דעם שעת הנזק דעמאלטס איז די היזק געווען פֿופֿציק און מ'רעדט דא פון א שור תם דארף ער צאלן פֿינף און צוואַנציק, ס'האט נישט צוטון אז שפעטער איז די ניזק'ס אקס טייערער געווארן, און ס'ווערט געווארן פֿיר הונדערט זוז, וואס איז אבער טאמער פארקערט, זאגט די ברייתא כחש, דער נזק'ס אקס איז ביליגער געווארן, פשט, בשעת'ן הזק איז די הזק נאר געווען פֿופֿציק, אבער ביז מ'איז געקומען צו דין תורה, איז לאמיר זאגן איז עס ווערט געווארן הונדערט, פשט, דער הזק איז געווארן א הונדערט, איז דא איז כשעת העמדה בדין, דא דארף דער מזיק צאלן פארן נזק לויט וויפיל די אקס איז ווערט בשעת'ן דין תורה, פארוואס? ווייל ווי די גמרא וועט באלד מסביר זיין, ס'רעדט זיך ביי אן אופן אז דער נזק'ס אקס איז ביליגער געווארן מחמת דעם קלאפ וואס ס'האט געכאפט פונעם מזיק, און ממילא הייסט עס איין לאנגע הזק, קוקט מען אן דעם אקס וויפיל ס'ווערט בשעת העמדה בדין. ווייטער זאגט אבער די ברייתא, וואס איז טאמער שבח מזיק, דער מזיק'ס אקס איז טייערער געווארן, פשט בשעת'ן הזק איז דער מזיק'ס אקס ווערט געווען צוויי הונדערט, אבער ביים דין תורה שוין איז עס ווערט געווען פיר הונדערט. ס'האט זיך געדאפלט אין פרייז, איז דא איז נותן לו כשעת הנזק, פשט דא וואלט געווען אפשר א צד צו זאגן אז דער נזק קען זאגן פארן מזיק בשעת'ן הזק איז דיין אקס ווערט געווען צוויי הונדערט און דעמאלטס טאקע איז דער הזק געווען פופציג פשט חצי נזק דארפסטו צאלן פינף און צוואנציג אבער יעצט אז דיין אקס האט זיך געדאפלט אין פרייז איז דאס וואס דארפסט מיך צאלן האט זיך אויך געדאפלט יעצט דארפסטו מיר צאלן פופציג אנשטאטס פינף און צוואנציג. ווייל איך האב אויך א חלק אין דיין אקס, אזוי וואלט מען געקענט זאגן, זאגט די ברייתא ניין מען זאגט דאס נישט פארוואס, איז פשטות ווייל די ברייתא האלט כשיטת ר' ישמעאל וואס מען האט נעכטן געזעהן, וואס ר' ישמעאל האלט אז דער ניזק האט נישט קיין חלק אין די מזיק'ס אקס, די מזיק איז סך הכל א בעל חוב וואס דארף צאלן פארן ניזק. און ממילא אז די מזיק'ס אקס איז טייערער געווארן האט די מזיק פארדינט נישט די ניזק פארדינט ווייל לויט ר' עקיבא וואס ר' עקיבא האבן מיר געזען האלט אז די ניזק קריגט ממש א חלק אינעם מזיק'ס אקס ביי שור תם ווייל מגופו איז פשט ער קריגט ממש א שותפות וואלט לכאורה טאקע געווען די דין אז ווען די אקס ווערט טייערער איז פארדינט די ניזק אויך איז דא זאגט די ברייתא ניין איז פשטות זעהט מען דא אז די ברייתא גייט כשיטת ר' ישמעאל אבער זאגט די ברייתא וואס איז טאמער כחש וואס איז טאמער די מזיק'ס אקס איז ביליגער געווארן פשט בשעת'ן הזק איז עס ווערט געווען צוויי הונדערט, און יעצט ביים דין תורה איז לאמיר זאגן נאר ווערט הונדערט, ס'איז האלב פרייז, איז דאס כשעת העמדה בדין, דא טאקע דארף די מזיק נישט צאלן די גאנצע פינף און צוואנציג וואס ער וואלט געדארפט צאלן, נאר ער דארף צאלן האלב, צוועלף מיט א האלב, פארוואס? ווייל די מזיק זאגט פארן ניזק דו האסט אויכעט א שותפות אין מיין אקס, און אז די אקס איז האלב פרייז קריגסטו האלב, איז דאס גייט לכאורה ווי רבי עקיבא, איז שטעלט זיך טאקע די גמרא גראד אויף דעם, זאגט די גמרא אמר מר, שבח מזיק נותן כשעת הנזק מני, רבי ישמעאל היא דאמר בעל חוב הוא, וזוזי הוא דמסיק ליה. אבער אימא סיפא, כחש כשעת העמדה בדין, אתאן לרבי עקיבא דאמר שותפי נינהו, איז וואס פשט פון די ברייתא, רישא רבי ישמעאל, וסיפא רבי עקיבא, איז האמיר דא לכאורה א סתירה, זאגט די גמרא ניין, לא, כולה רבי עקיבא היא, והכא במאי עסקינן, כשפיטמו, פשט זאגט די גמרא, די גאנצע ברייתא גייט כשיטת רבי עקיבא, איי לויט רבי עקיבא איז דאך באמת די ניזק א שותף דא אין די מזיק'ס אקס, איז אויב אזוי פארוואס זאגט די ברייתא אז ווען די מזיק'ס אקס דאפלט זיך אין פרייז, דארף מען נישט יעצט צאלן דאפלט וואס מ'האט אמאל געדארפט צאלן, די ניזק האט דאך דא א שותפות, זאגט די גמרא, ווייל די ברייתא רעדט זיך דארט כשפיטמו, ווי די מזיק האט אנגעפרעסן זיין אקס, פשט די סיבה פארוואס די מזיק'ס אקס איז געגאנגען פון צוויי הונדערט צו פֿיר הונדערט איז נישט סתם ס'איז נשבח געווארן, נאר די מזיק האט עס אנגעפרעסן מיט צוויי הונדערט, זוז פון מאכלים, און ממילא די מזיק איז דער וואס האט עס געמאכט משביח זיין, איז האט נישט די ניזק א חלק אין דעם שבח, פארדעם דארף די מזיק נישט יעצט צאלן דאפלט די פרייז וואס ער האט אמאל געדארפט צאלן. איי פרעגט די גמרא אויב אזוי, אי כשפיטמו, טאמער די ברייתא רעדט זיך טאקע אז די מזיק האט מפטם געווען זיין אקס, האט אנגעפרעסן זיין אקס, אויב אזוי אימא רישא, זיי מיר מסביר די רישא פון די ברייתא, עס איז געשטאנען די רישא אז שבח ועמד על ארבע מאות זוז נותן לו כשעת הנזק, איז אי כשפיטמו צריכא למימר, פשט עס איז געשטאנען אין די רישא פון די ברייתא אז טאמער די מזיק האט געשטויסן פארן ניזק און די ניזק'ס אקס איז ווערט געווארן פון צוויי הונדערט איז עס אראפ צו הונדערט פופציג, און שפעטער איז עס טייער געווארן ס'איז ווערט געווארן פֿיר הונדערט איז דא קען נישט די מזיק זאגן פאר ניזק כ'האב דיך גארנישט מזיק געווען זעסט דאך דיין אקס איז יעצט צוריק פֿיר הונדערט פארוואס ווייל די ניזק קען צוריק ענטפערן פארן מזיק אז ווען נישט דיין היזק וואלט עס ווערט געווארן אַכט הונדערט אזוי האבן מיר געזען די ברייתא יעצט לכאורה טאמער די ברייתא רעדט זיך כשפיטמו דארף מען זאגן די רישא אויך כשפיטמו פשט די רישא רעדט זיך אויך אז די ניזק האט אנגעגעסן זיין אקס און פאר דעם איז עס ווערט געווארן פיר הונדערט, איז אויב אזוי וואס איז די חידוש פון די ברייתא אז ביי אזא ציור דארט ווי די ניזוק האט אנגעפרעסן זיין אקס קען נישט די מזיק זאגן פארן ניזוק אז איך האלט דאך נישט ביים צאלן ווייל זעסט דאך דיין אקס איז טייערער געווארן, אוודאי מיין אקס איז טייערער געווארן, איך האב עס אנגעפרעסן וואס האט עס מיט דיר? איז וואס איז פשט? זאגט די גמרא אמר רב פפא, זאגט טאקע רב פפא,

פון דעסט וועגן קען דער מזיק נישט זאגן פארן ניזק איך האלט דאך נישט ביים צאלן, ווייל דער ניזק קען צוריק ענטפערן אז ווען נישט דיר וואלט עס נאך מער משביח געווען. און די סיפא רעדט זיך טאקע כשפטמו, און מען קען נישט זאגן די סיפא רעדט זיך דארט ווי די אקס האט אליין משביח געווען, אבער ווייטער די רישא קען מען יא זאגן אז ס'רעדט זיך אויך כשפטמו אבער ביי כשפטמו איז נישט דא קיין חידוש איז טאקע דער חידוש דארט ווי ס'איז שבחא ממילא אבער א סתירה אין די ברייתא על כל פנים איז נישט דא. זאגט יעצט די גמרא אויף דאס מ'האט געזען די ברייתא כחש כשעת העמדה בדין, כחש מחמת מאי, פשט מ'האט געזען די ברייתא אז טאמער די ניזק'ס אקס איז שוואכער געווארן און שוואכער געווארן און שוואכער געווארן ביז צום דין תורה, איז שאצט מען אפ דעם אקס לויט וויפיל ס'ווערט ביים דין תורה, איז פון וואס איז דאס שוואכער געווארן? אילימא דכחש מחמת מלאכה, עסטו וועלן זאגן אז ס'איז שוואכער געווארן ווייל דערווייל האט זיך די ניזק באנוצט מיטן אקס, איז אויב אזוי פארוואס דארף די מזיק צאלן אויף דעם וואס די אקס איז שוואכער געווארן? לימא ליה, זאל די מזיק קענען זאגן פארן ניזק את מכחשת ואנא יהיבנא, דו מאכסט דיין אקס שוואך, איך דארף צאלן אויף דעם? נאר וואס דען אמר רב אשי ענפערט רב אשי, דאס וואס אונז האבן ארויסגערעדט אין די ברייתא, דכחש מחמת מכה, פשט, דאס אז די אקס איז שוואכער געווארן איז אלץ מחמת דעם קלאפ וואס ס'האט אמאל באקומען פונעם מזיק, און ממילא דאמר ליה זאגט די ניזק פארן מג פארן מזיק, קרנא דתורך קבירא ביה, די הארן פון דיין אקס ליגט באגראבן אין מיין אקס, פשט, דאס אז מיין אקס איז ווייניגער ווערט געווארן בשעת'ן היזק מיט פופציג, האט זיך נאך נישט געענדיגט די היזק, די הארן ליגט נאך דא באהאלטן, און מיין אקס ווערט ווייניגער און ווייניגער יעדן טאג, אלץ מחמת דעם היזק וואס דו האסט מיר דעמאלטס אנגעמאכט, איז פאר דעם דארף דער מזיק צאלן פארן ניזוק כשעת העמדה בדין. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, שור שווה מאתים, שנגח שור שווה מאתים, אן אקס פון צוויי הונדערט, וואס האט געשטויסן א צווייטע אקס וואס איז אויך ווערט צוויי הונדערט, ואין הנבילה יפה כלום, און די ניזק'ס אקס איז יעצט גארנישט ווערט, פשט די היזק איז געווען דא די גאנצע צוויי הונדערט, אמר ר' מאיר זאגט ר' מאיר על זה נאמר אויף אזא ציור שטייט טאקע אין פסוק ומכרו את השור החי וחצו את כספו, די תורה רעדט פון א שור תם וואס איז מזיק און די תורה זאגט ומכרו את השור החי וחצו את כספו, יעצט אוואדע נישט אלעמאל פארקויפט מען דעם שור החי וחצו את כספו, פשט אן אקס לאמיר זאגן וואס איז ווערט א טויזנט, ער וועט מזיק זיין פאר אן אקס צוויי הונדערט, איז נעמט מען נישט יעצט די טויזנט דאלערדיגע אקס און מען צוטיילט אים אויף האלב און דער ניזק קריגט יעצט פינף הונדערט במתנה, נאר פון וואס רעדט די פסוק, זאגט ר' מאיר דייקא ביי אזא ציור, אז אן אקס פון צוויי הונדערט איז מזיק א צווייטע אקס וואס איז ווערט צוויי הונדערט, און ער ווישט אים אינגאנצן אפ, ס'בלייבט נישט איבער קיין זכר, די נבילה איז גארנישט ווערט, פשט די היזק, איז געווען א היזק פון צוויי הונדערט, וואס ביי א שור תם דארף מען צאלן חצי נזק, איז אויף דעם זאגט טאקע די תורה, ומכרו את השור החי וחצו את כספו, מען נעמט די לעבעדיגע אקס וואס איז ווערט צוויי הונדערט מען פארקויפט עס, און מען צוטיילט עס האלב און האלב, האלב קריגט דער ניזק, דאס איז די חצי נזק, און האלב גייט צוריק צום מזיק, אזוי זאגט ר' מאיר. אמר לו ר' יהודה, זאגט ר' יהודה צו ר' מאיר, וכן הלכה, פשט, אוודאי ביסטו גערעכט להלכה אזוי ווי דו זאגסט, אבער נישט דאס איז פשט אין פסוק, ווייל קיימת ומכרו את השור החי וחצו את כספו ולא קיימת וגם המת יחצון שטייט אויך אין תורה וגם את המת יחצון אז מען דארף אויך צוטיילן די מת, לויט דיר האט דאך נישט קיין שום פשט, יעצט וואס טוט ר' מאיר מיט די ווערטער וגם את המת יחצון עמער זעהן אין די גמרא, אבער על כל פנים זאגט רבי יהודה צו ר' מאיר דיין הלכה איז גערעכט אבער נישט פון דעם רעדט די תורה, נאר פון וועלכע ציור רעדט די תורה, ואיזה זה, נאר וואס דען זאגט רבי יהודה, שור שווה מאתים, שנגח, שור שווה מאתים, והנבלה יפה חמישים זוז, שזה נוטל חצי החי וחצי המת, וזה נוטל חצי החי וחצי המת. זאגט רבי יהודה איך וועל דיר זאגן פון וואס די תורה רעדט. די תורה רעדט ביי א ציור פון אן אקס וואס איז ווערט צוויי הונדערט, וואס האט מזיק געווען א צווייטע אקס וואס איז ווערט צוויי הונדערט, אבער נישט, דער ניזק'ס אקס איז יעצט גארנישט ווערט, דער ניזק'ס אקס איז יעצט ווערט, פופציג, ס'איז איבערגעבליבן א נבילה וואס איז ווערט פופציג, פשט די היזק איז נאר געווען הונדערט פופציג, איז ביי אזא ציור וויפיל דארף מען באצאלן חצי נזק, וואס דאס איז פינף און זיבעציג, איז ביי דעם זאגט טאקע די תורה אז ומכרו את השור החי וחצו את כספו, וגם את המת יחצון, פשט, וויאזוי קומט מען צו צום חשבון פון פינף און זיבעציג, מען נעמט די שור החי, וויפיל איז די שור החי ווערט? צוויי הונדערט, מען צוטיילט עס אויף האלב, מען נעמט די שור המת וויפיל די שור המת ווערט, ס'ווערט פופציג מען צוטיילט עס אויף האלב, האלב פון די שור החי איז הונדערט, האלב פון די שור המת איז פינף און צוואנציג, איז ביידע צוטיילט מען, די מזיק קריגט הונדערט פינף און צוואנציג, די ניזק קריגט הונדערט פינף און צוואנציג, קומט אויס למעשה אז בעצם האט די מזיק דא פארלוירן פינף און זיבעציג, און די ניזק האט באקומען די פינף און זיבעציג, ווייל אן די פינף און זיבעציג פון די מזיק וואלט דאך די ניזק נאר געהאט פופציג, די נבילה, יעצט קריגט ער די איבעריגע פינף און זיבעציג פשט ביידע בלייבן מיט הונדערט פֿינף און צוואַנציק יעצט אוואדע, דאס וואס רבי יהודה זאגט דא אז מען נעמט די מת און מען נעמט די חי מען צוטיילט עס אויף צוויי, איז אוודאי טעכניש טוט מען דאס נישט, נאר אוודאי די שור החי קען זיך די מזיק האלטן מיט דעם לויט רבי ישמעאל, לויט רבי עקיבא דארף מען עס טאקע פארקויפן, און די שור המת איז קלאר ווי מען האט געזען דאס באלאנגט פארן ניזק, דאס באלאנגט נישט פארן מזיק, די ניזק דארף מטפל זיין אין דעם, אבער וואס טעכניש ארבעט עס טאקע נישט אזוי אז מען צוטיילט די שור החי און די שור המת, אבער בפועל קומט אויס אזוי כאילו מען האט גענומען דעם שור החי און צוטיילט אויף צוויי, און גענומען די שור המת און צוטיילט אויף צוויי און יעדער געבליבן מיט דאס האלב פון ביידע, יעצט ווי קלאפט אויס א נפקא מינה למעשה צווישן ר' מאיר און ר' יהודה, פשטות גארנישט, ביידע וועלן מודה זיין להלכה ביי אלע ציורים די זעלבע זאך, אז למעשה דארף די מזיק צאלן פארן ניזק, חצי נזק, חוץ פון די נבילה, איז ווי קלאפט א נפקא מינה מען וועט שוין זען אין די גמרא, אבער די מחלוקת דא אין די משנה, איז א מחלוקת טייטש אין פסוק. רבי מאיר זאגט, דער פסוק רעדט פון אזא ציור אז די נבילה איז גארנישט ווערט, וואס דעמאלטס נעמט מען דעם שור החי, מען צוטיילט עס אויף צוויי, און דער ניזק קריגט האלב, רבי יהודה זאגט ניין, רבי יהודה טייטשט אויך אריין די וגם את המת יחצון, אזוי ווי מען האט געזען אין די משנה. זאגט די גמרא יעצט תנו רבנן האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, שור שוה מאתים, שנגח שור שוה מאתים והנבילה יפה חמישים זוז, פשט א צוויי הונדערט זיזיגע אקס האט געשטויסן א צוויי הונדערט זיזיגע אקס און די ניזק'ס אקס די נבילה איז יעצט נאר ווערט פופציג פשט די היזק איז הונדערט פופציג איז ווי מען האט געשמועסט דארף מען צאלן פינף און זיבעציג איז זה נוטל חצי החי וחצי המת וזה נוטל חצי החי וחצי המת וזהו שור האמור בתורה דברי רבי יהודה די זעלבע רבי יהודה פון אונזער משנה ר' מאיר אומר ר' מאיר זאגט ניין אין זהו שור האמור בתורה נאר וואס דען אזוי ווי מ'האט געזען אין די משנה אלא שור שוה מאתים, שנגח לשור שוה מאתים, ואין הנבילה יפה כלום, על זה נאמר ומכרו את השור החי וחצו את כספו. איי פרעגט די ברייתא, אלא מה אני מקיים, וגם את המת יחצון, פשט לויט רבי יהודה, רבי יהודה האט געזאגט זייער שיין טייטש אז וגם את המת יחצון איז פשט מען צעטיילט סיי די טויטע אקס אויף צוויי סיי די לעבעדיגע אקס אויף צוויי, אבער לויט ר' מאיר ווי קומט אריין די ווערטער וגם את המת יחצין? זאגט די ברייתא, פחת שפחתו מיתה, מחצין בחי. פשט, די פסוק זאגט אונז אז די הפסד וואס די מיתה האט גורם געווען דאס צוטיילט מען, פשט אזוי, ווען ס'וואלט נאר געשטאנען ומכרו את השור החי וחצו את כספו, וואלט א מענטש געקענט האבן א טעות אז מען טוט עס אלעמאל, פשט אלעמאל נעמט מען די שור החי, נישט קיין חילוק וויפיל ס'ווערט וויפיל איז געווען די היזק. נישט קיין נפקא מינה, מ'נעמט די שור החי מ'צעטיילט עס אויף צוויי, און די מזיק און די ניזק צעטיילן זיך, איז אויב אזוי וואלט אויסגעקומען אז טאמער די מזיק'ס אקס איז ווערט צוויי הונדערט, און די ניזק'ס אקס איז ווערט געווען צוויי הונדערט, און די היזק איז נאר געווען הונדערט פופציג, פשט, ס'איז יא געבליבן דא א נבילה וואס איז ווערט פופציג, וואלט איך אויך געזאגט לויט ר' מאיר, נישט קיין חילוק אז די נבילה איז ווערט פופציג, מ'נעמט דעם שור החי מ'צעטיילט עס אויף צוויי, הונדערט און הונדערט, און די מזיק האלט הונדערט און די ניזק קריגט הונדערט, אבער דאס איז דאך אוודאי נישט אזוי, איז פארדעם שטייט אין פסוק, וגם את המת יחצון, פשט אז די מיתה צוטיילט מען אויף צוויי, פשט אז די לעבעדיגע ניזק'ס אקס איז ווערט געווען צוויי הונדערט און יעצט איז עס ווערט פופציג, פשט וואסערע היזק האט די מיתה גורם געווען? נאר א היזק פון הונדערט פופציג, איז הונדערט פופציג צוטיילט מען יעצט אויף צוויי און וויאזוי קריגט מען די האלב פון די הונדערט פופציג וויאזוי קריגט מען די פינף און זיבעציג? דורך דעם אז מען פארקויפט די לעבעדיגע אקס און די מזיק און די ניזק צוטיילן זיך, אבער נישט פשט אז ר' מאיר האלט טרוקן אז אלעמאל נעמט מען דעם שור החי מ'צוטיילט עס אויף צוויי, איז אויב אזוי פרעגט די גמרא, מכדי בין ר' מאיר בין ר' יהודה, האי מאה ועשרים וחמישה שקיל, והאי מאה ועשרים וחמישה שקיל, מאי בינייהו פשט, סיי ר' מאיר סיי ר' יהודה למעשה ביי אזא ציור וואס אן אקס פון צוויי הונדערט איז מזיק א צווייטע אקס פון צוויי הונדערט די נבילה איז ווערט פופציג, איז ביידע זענען מודה אז סיי די מזיק און סיי די ניזק צום סוף בלייבן מיט הונדערט פֿינף און צוואַנציק ער דרשנ'ט אזוי ער דרשנ'ט אזוי איז אויב אזוי ווי איז דא א נפקא מינה צווישן ר' מאיר רבי יהודה? אמר רבא, ענטפערט רבא, פחת נבילה איכא בינייהו, ר' מאיר סבר פחת נבילה דניזק הוי, ורבי יהודה סבר פחת נבילה דמזיק הוי פלגא, פשט אזוי, אונז האבן שוין געזען אז ביי למשל ביי שור המועד שטייט והמת יהיה לו והמת יהיה לו האט מען געזען דרשנ'ט מען אז די ניזק האלט זיך מיט די נבילה פשט אז די נבילה באלאנגט צום ניזק יעצט וואס איז טאמער די נבילה נאכדעם וואס די היזק איז געשען ווערט די נבילה ווערט ווייניגער און ווייניגער און ווייניגער און ווייניגער געלט ווער דערלייגט די געלט נאר די ניזק ווייל די ניזק האלט זיך מיט די נבילה איז דאס זאגט דא רבא אז כלפי די נקודה קריגט זיך רבי יהודה פשט רבי יהודה האלט אז ביי אלע מזיקים נארמאל איז אזוי למשל ביי שור המועד איז אוודאי אזוי אז די ניזק האלט זיך מיט די נבילה, אבער דא האלט רבי יהודה ביים שור תם איז דא א גזירת הכתוב אז ס'איז נישט אזוי, ביים שור תם זאגט אונז די תורה אז די מזיק דארף אויך אויפעסן דעם פחת, פשט לאמיר זאגן די נבילה איז נפחת געווארן נאכן היזק מיט נאך דרײַסיק שקל מיט נאך דרײַסיק זוז לאמיר זאגן, איז די דרייסיג זוז עסט נישט אויף די ניזק אליין נישט ער האט פארלוירן די דרייסיג זוז נאר ס'איז האלב און האלב די מזיק וועט דארפן צוצאלן נאך פֿופֿצן זוז פארן ניזק אויף די פחת נבילה וואס דאס איז א ספעציעלע לימוד וואס איז נאר דא ביים שור תם דאס לערנט רבי יהודה ארויס פון וגם את המת יחצון ר' מאיר פארשטייט זיך קריגט זיך אויף דעם אבער אזוי האלט די גמרא דא אז דאס איז די שיטה פון רבי יהודה אמר ליה אביי פרעגט אביי צו רבא ווי קענסטו אזוי זאגן אם כן מצינו לרבי יהודה תם חמור ממועד אויב אזוי קומט אויס לויט רבי יהודה אז ביי תם איז דא א חומרא וואס איז נישט דא ביי מועד, ווייל ביי מועד האט מען געזען שטייט והמת יהיה לו אז די ניזק עסט אויף די פחת נבילה, ער פארלירט די גאנצע פחת נבילה, און דא זאגסטו ביים תם אז די מזיק דארף אויך עסן א חלק פון די פארלוסט, איז קען נישט זיין אזא זאך, זאגט די גמרא וכי תימא הכי נמי עסטו וועלן זאגן אז ס'איז טאקע אזוי אז רבי יהודה האלט אז תם האט די חומרא מער פון מועד. יעצט ווי זעהט מען אז רבי יהודה זאל האלטן אזא זאך כדתנן? ווייל למעשה איז אויך דא א משנה די משנה זאגט דף מ"ה רבי יהודה אומר תם חייב ומועד פטור אז טאמער א בעל הבית האט געהיטן אויף זיין אקס א שמירה פחותה א שוואכע שמירה און די אקס האט מזיק געווען איז טאמער די אקס א תם איז די בעל הבית חייב א מועד איז די בעל הבית פטור זעהט מען למעשה אז ס'איז יא דא אזא זאך אז רבי יהודה זאל האלטן אז א תם איז מער חמור פון א מועד זאגט אבער די גמרא נישט ריכטיג ווייל אימר דשמעת ליה לרבי יהודה לענין שמירה דכתיבי קראי, דארט לענין שמירה פחותה איז דא א שפעציעלע פסוק וואס פון דארט לערנט רבי יהודה ארויס, אבער לענין תשלומין מי שמעת ליה, ווען עס קומט צו תשלומין, האט מען דען געהערט אזא זאך אז רבי יהודה זאל האלטן אז תם זאל זיין מער חמור פון מועד, והתניא מען האט קלאר געלערנט אין א ברייתא נישט אזוי רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט אין די ברייתא, יכול אז איך וואלט ווען אפשר געמיינט אז שור שווה מנה שנגח שור שווה חמש סלעים והנבילה יפה סלע, פשט לאמיר זאגן א שור וואס ס'ווערט א מנה דאס איז הונדערט זוז, גאר א טייערע אקס, האט מזיק געווען פאר א צווייטע אקס, וואס איז א ביליגע אקס, די ביליגע אקס איז נאר ווערט פינף סלעים דאס איז צוואנציג זוז, און די נבילה אליין איז אויך ווערט למעשה א סלע, פשט די גאנצע היזק איז געווען סך הכל זעכצן זוז, איז די מזיק'ס אקס איז ווערט הונדערט זוז, און די ניזק האט געהאט א היזק פון זעכצן זוז, וואלט איך אפשר געמיינט אז זה נוטל חצי החי וחצי המת, וזה נוטל חצי החי וחצי המת, פשט רבי יודא האט דאך געזאגט אז מ'צוטיילט די חי און די מת איז אפשר דא אויך, מען נעמט דעם שור החי, דעם טייערן שור החי, מען צעטיילט עס אויף צוויי, און דער ניזק קומט זיך אהיים מיט א געוואלדיגע רווח, זיין אקס פארדעם, די אקס וואס ער האט אמאל געהאט, איז ווערט געווען פינף סלעים, צוואנציג זוז, יעצט פלוצלינג טרעפט ער זיך מיט האלב פונעם מזיק'ס אקס, פונעם טייערן אקס, אזוי זאגט רבי יודא וואלט מען אפשר געוואלט זאגן. אבער אמרת, זאגט רבי יודא אין די ברייתא, ס'איז נישט אזוי, ווייל וכי מועד, למה יוצא? פארוואס זאגט די תורה אז די מועד איז אנדערש פונעם תם להחמיר עליו או להקל עליו? הוי אומר להחמיר עליו, פשט א מועד איז אוודאי מער חמור פון א תם, און ממילא מה מועד אינו משלם אלא מה שהזיק, תם הקל, לא כל שכן, איך מיין איך קען מאכן א פשוט'ע קל וחומר אז מה דאך א מועד ווען א מועד איז מזיק פאר אן אקס קריגט נישט די ניזק מער פונעם היזק איז אוודאי און אוודאי ביי א תם קריגט אויך נישט די ניזק מער פונעם היזק איז אוודאי ביי אזא ציור זאגט מען נישט אז די ניזק שפאצירט אהיים מיט מער פון זיין היזק יעצט פון די לימוד פון די קל וחומר ווייסט מען סך הכל אז די ניזק קריגט נישט מער פון זיין היזק פון וואו ווייסט מען אז א ניזק קריגט נישט מער פון חצי נזק ביי א שור תם דאס וועט מען באלד זעהן אבער על כל פנים דאס זעהן מיר שוין יעצט דא אז רבי יודא איז אוודאי מודה אז ס'איז נישט שייך במציאות אז די תם זאל זיין מער חמור פונעם מועד, איז וויאזוי זאגט רבא אז די תם איז מער חמור פונעם מועד אז די פחת נבילה ביים תם עסט אויף די מזיק מה שאין כן ביים מועד, אלא אמר רבי יוחנן, און מילא זאגט אוודאי ר' יוחנן אנדערש ווי רבא, זאגט ר' יוחנן נישט, דאס איז די חילוק צווישן ר' מאיר און ר' יודא לגבי פחת נבילה, נאר לגבי פחת נבילה, אוודאי די גאנצע פחת נבילה מוז דער ניזק אויפעסן, ער האלט זיך מיט די נבילה און טאמער עס ווערט נפחת איז עס זיין פארלוסט, ווייל מען קען נישט זאגן אז די תם איז מער חמור פונעם מועד נאר וואס דען, זאגט ר' יוחנן שבח נבילה איכא בינייהו, טאמער די נבילה איז טייערער געווארן, דא וועט זיין א נפקא מינה צווישן ר' מאיר און ר' יודא, דמר סבר דניזק הוי, ומר סבר פלגא. פשט ר' מאיר האלט אז די נבילה באלאנגט פארן ניזק און דא האט זיך געענדיגט, פשט די מזיק האט מער נישט קיין שייכות מיטן נבילה, די מזיק דארף צאלן די גאנצע הפרש צווישן דעם טויטן אקס און די אקס בשעת ס'האט געלעבט, און ס'גייט מער נישט אן צו די פרייז פונעם טויטן אקס פון די נבילה איז ארויף צו אראפ, איז אויף דעם קריגט זיך ר' יודא, און רבי יודא זאגט ניין, רבי יודא האלט טאמער די פרייז איז אראפ איז אוודאי די פארלוסט פארן ניזק, ווייל די תם קען נישט זיין מער חמור פונעם מועד, אבער טאמער די פרייז איז ארויף, איז דא האלט רבי יודא וגם את המת יחצון אז די מזיק פארדינט אויך פון דעם אז די פרייז איז ארויף, פשט לאמיר זאגן די מזיק'ס אקס איז ווערט געווען צוויי הונדערט, ס'האט מזיק געווען פארן ניזק'ס אקס די ניזק'ס אקס איז אויך ווערט געווען צוויי הונדערט, און בשעת'ן היזק איז די ניזק'ס נבילה ווערט געווען פופציג, פשט בשעת'ן היזק איז געווען דא א היזק פון הונדערט פופציג. איז בשעת'ן היזק בעצם וואלט דער מזיק געדארפט צאלן האלב פונעם היזק, האלב פון הונדערט פופציג איז פינף און זיבעציג, אבער ביז צום דין תורה איז די נבילה ווערט געווארן מער געלט, דעמאלטס איז ווערט געווען פופציג, יעצט איז שוין ווערט הונדערט, איז דא זאגט רבי יודא קוקט מען כאילו ס'איז יעצט געשען דער היזק, פשט דער מזיק פארדינט אויך אז דער ניזק'ס נבילה איז ווערט געווארן מער, און ממילא זאגט מען אז דער היזק איז סך הכל געווען א הונדערט, ווייל בשעת די אקס האט געלעבט איז ווערט געווען צוויי הונדערט. יעצט איז די נבילה ווערט הונדערט איז די היזק נאר א הונדערט, דארף די מזיק צאלן פארן ניזק חצי נזק נאר פופציג נישט פינף און זיבעציג אזוי ווי ער האט געדארפט צאלן ארגינעל, דאס איז די חילוק להלכה צווישן ר' מאיר און ר' יהודה, אזוי ענטפערט ר' יוחנן, ברענגט עס די גמרא א ראיה צו ר' יוחנן, והיינו דקא קשיא ליה לר' יהודה יעצט נאכן הסבר פון ר' יוחנן פארשטייען מיר א קשיא וואס ר' יהודה האט געפרעגט אין א ברייתא, פשט, השתא דאמרת חס רחמנא עילויה דמזיק דשקיל בשבחא, יעצט אז מען זעט אז די תורה האט רחמנות אויפן מזיק, אז די מזיק האט אויך א תועלת פון דעם אז די נבילה פונעם ניזק איז טייערער געווארן, איז יכול פשט רבי יודא פרעגט אין די ברייתא אז איך וואלט ווען אפשר געמיינט אז שור שווה חמש סלעים שנגח שור שווה מנה והנבילה יפה חמישים זוז זה נוטל חצי החי וחצי המת, וזה נוטל חצי החי וחצי המת. פשט זאגט רבי יודא אין די ברייתא אז איך וואלט ווען געמיינט אז וואס געשענט אז א ביליגע אקס וואס איז נאר ווערט צוואַנציק זוז שטויסט א טייערע אקס וואס איז ווערט הונדערט זוז און יעצט איז די טייערע אקס נאר ווערט פופציג די נבילה איז נאר ווערט פופציג פשט ס'איז געווען דא א היזק פון פופציג זוז א ביליגע אקס פון צוואַנציק זוז האט געמאכט א היזק פון פופציג זוז, און די נבילה איז אויך ווערט פופציג זוז, איז וואלט איך געמיינט אז מען נעמט יעצט די שור החי און די שור המת און מען צוטיילט עס צווישן די מזיק און די ניזק, איז די שור החי האבן מיר געשמועסט איז ווערט צוואנציג, די שור המת איז ווערט פופציג, איז פופציג מיט צוואנציג איז זיבעציג, איז ביידע קריגן פינף און דרייסיג, אויב אזוי קומט אויס אז די מזיק האט דא פארדינט, ווייל פארן היזק האט די מזיק געהאט א ביליגע אקס וואס איז ווערט געווען סך הכל צוואנציג, יעצט גייט ער אהיים מיט פֿינף און דרײַסיק די מזיק איז א געווינער איז אויף דעם זאגט רבי יהודה ניין אמרת היכן מצינו מזיק נשכר שזה נשכר וואו זעהט מען אזא זאך אז א מזיק זאל ארויסגיין מיט א שכר אז די מזיק'ס אקס איז פאר ווערט פארדעם ווערט געווען צוואַנציק און יעצט קומט ער נאך אהיים מיט א ריווח נישט דא אזא זאך און נאך מער זאגט רבי יהודה ואומר, שטייט קלאר אין פסוק, שלם ישלם איז משמע בעלים משלמים ואין בעלים נוטלים, פון שלם ישלם נעמט מען ארויס אז דער מזיק דארף צאלן, נישט דער מזיק פארדינט, נישט דער מזיק קומט אהיים מיט א טשעק. על כל פנים, די גאנצע קשיא וואס ר' יודא האט דא געפרעגט אז איך וואלט ווען אפשר געמיינט, איך וואלט ווען געהאט אזא הוה אמינא צו זאגן, איז אלץ געבויט אויף דעם, אז היות וואס מען געפינט אז די תורה האט חס געווען אויפן מזיק כלפי דעם שבח נבילה, וואלט איך אפשר געמיינט אז די מזיק קען אויך פארדינען געלט, איז דאס אויף דעם ברענגט ער סיי א סברא סיי א פסוק אז ס'איז נישט אזוי, אז אוודאי טאמער די נבילה איז ווערט מער געלט נאכן היזק בשעת'ן דין תורה איז די מזיק פארדינט, אבער נישט עד כדי כך אז ער קומט אהיים מיט א טשעק. אבער על כל פנים דא זעהט מען דא אז רבי יהודה האלט טאקע אז די שבח נבילה גייט צום מזיק ביז מ'האלט ביי א ריווח, א ריווח קריגט נישט די מזיק, איז זעט מען טאקע ווי דער תירוץ פון רבי יוחנן אז רבי יהודה האלט אז די מזיק קריגט א חלק פון די שבח נבילה, יעצט דרך אגב פרעגט די גמרא, רבי יהודה האט דא געזאגט אז איך וואלט ווען געמיינט אז די מזיק פארדינט, זאגט רבי יהודה צוויי זאכן, קודם כל א סברה, היכן מצינו מזיק נשכר, מען זעט אין ערגעץ נישט אזא זאך אז א מזיק זאל פארדינען חוץ פון דעם ברענגט ער א לימוד שלם ישלם, פרעגט די גמרא, מאי ואומר, פארוואס האט ער אויך געדארפט די לימוד וואס איז נישט גוט געווען מיט די סברה? זאגט די גמרא, ווייל וכי תימא טאמער ס'וואלט נאר געווען די סברה וואלט איך געזאגט אזוי, אז הני מילי היכא דאיכא פסידא לניזק, פשט טאמער די ניזק האט א הפסד פונעם נזק דארט זאגט מען אז די מזיק קען נישט פארדינען, אבל היכא דליכא פסידא לניזק, דארט ווי די ניזק האט נישט קיין שום הפסד, כגון ווי איז דא אזא ציור לאמיר זאגן, שור שווה חמש סלעים שנגח שור שווה חמש סלעים והנבילה יפה שלושים זוז פשט, וואס איז טאמער אן אקס וואס איז ווערט פינף סלעים פשט צוואנציג זוז, א צוואנציג זוז'ידיגע אקס האט מזיק געווען פאר א צווייטע צוואנציג זוז'ידיגע אקס, און למעשה די נבילה איז געווארן אזוי מין טייער אז יעצט איז די נבילה מער ווערט פונעם לעבעדיגן אקס, יעצט איז די נבילה ווערט דרייסיג זוז, איז דא וואלט איך אפשר געמיינט אז שקיל נמי מזיק בשבחא, אז למעשה טאמער מ'עט זיך צוטיילן דא גלייך אויף גלייך, מ'עט נעמען די שור המזיק מ'עט זיך צוטיילן, און מ'עט נעמען די שור הניזק מ'עט זיך צוטיילן, איז די שור המזיק האמיר געשמועסט איז ווערט צוואַנציק, די נבילה פונעם ניזק איז יעצט ווערט דרייסיג, צוזאמען איז פופציג מ'עט זיך צוטיילן פינף און צוואַנציק פינף און צוואַנציק, איז למעשה דא פארדינט די מזיק, פארדעם האט ער געהאט א אקס ס'איז ווערט געווען צוואַנציק. יעצט קומט ער אריין מיט א טשעק פון פֿינף און צוואַנציק, אבער למעשה די ניזק האט נישט קיין הפסד, די ניזק האט אויך פארדינט, די ניזק האט ביז היינט געהאט א אקס פון צוואַנציק יעצט האט ער אויך פֿינף און צוואַנציק, איז דא וואלט איך אפשר געמיינט אז מ'קען דאס טוהן דארט ווי די ניזק פארלירט נישט, איז פארדעם דארף מען א פסוק אז ס'איז נישט אזוי, פארדעם ואומר שלם ישלם, בעלים משלמים ואין בעלים נוטלים, נישט דא אזא זאך אז א באלעבאס קומט אהיים מיט א ריווח, אז א מזיק קומט אהיים מיט א ריווח. איז פשט די שבח פון דעם נבילה איז פארדינט די מזיק אבער ביז צו א ריווח א ריווח קען ער נישט אהיים נעמען איז על כל פנים דאס האט מען געזען דא אין די ברייתא ווייטער נאכאמאל א ראיה צו רבי יוחנן'ס תירוץ אבער למעשה פריערט האט מען געזען אין די יסוד המחלוקת צווישן רבי מאיר און רבי יודא אז זיי קריגן זיך וואס מיינט דאס וגם את המת יחצון האט מען געזען אז רבי יודא האלט פשוט פשט אין פסוק מען צוטיילט די שור החי מען צוטיילט די שור המת און ר' מאיר האט געזאגט ניין, ר' מאיר האט געזאגט אז וגם את המת יחצון לערנט מען ארויס סך הכל אז פחת שפחתה מיתה מחצין בחי, פשט, ר' מאיר האט געזאגט אז ווען עס וואלט נאר געשטאנען ומכרו את השור החי וחצו את כספו וואלט איך געזאגט נישט קיין חילוק וויפיל די היזק איז געווען אלעמאל נעמט מען די לעבעדיגע אקס מען צוטיילט עס אויף צוויי, דאס לערנט ר' מאיר ארויס פון וגם את המת יחצון אז אוודאי נישט אזוי, וגם את המת יחצון איז פשט אז די ניזק קריגט אלעמאל חצי נזק פשט מען שאצט אפ וויפיל איז געווען די היזק וויפיל האט די מיתה דא אנגעמאכט. און פון דעם קריגט די ניזק א האלב, די ניזק קריגט אלעמאל חצי נזק, יעצט דארט ווי ביידע זענען ווערט צוויי הונדערט און די היזק איז געווען צוויי הונדערט, דארט אוודאי קען מען נעמען דעם שור החי צוטיילן אויף צוויי הונדערט הונדערט, אבער דארט ווי די מספר איז העכער, דארט ווי די מזיק'ס אקס לאמיר זאגן איז גאר טייער, איז דא זאגט מען נישט אז די ניזק קומט אהיים מיט א פארדינסט, ער קריגט מער וויפיל די חצי נזק איז, נאר וגם את המת יחצון קומט אונז לערנען אז די ניזק מאכט קיינמאל נישט מער פון חצי נזק, פרעגט אבער די גמרא, אמר ליה רב אחא בר תחליפא לרבא, אם כן, מצינו לרבי יהודה תם משלם יותר מחצי נזק, והתורה אמרה ומכרו את השור החי, וחצו את כספו, פשט, פרעגט רב אחא בר תחליפא צו רבא, אויב אזוי קומט אויס, אז לויט ר' מאיר איז טאקע נישט דא א היכי תמצא אז די ניזק קריגט מער ווי חצי נזק, ווייל דאס שטייט אין פסוק וגם את המת יחצון, אז פחת שפחתה מיתה, מחצין בחי. אבער לויט רבי יהודה איז אין הכי נמי פריער האט מען געזעהן אז רבי יהודה מאכט א קל וחומר פון שור המועד אז ס'איז נישט דא אזא זאך אז די ניזק קומט אהיים מיט א ריווח. פשט טאמער די מזיק'ס אקס איז ווערט געווען טויזענט דאלער און די ניזק'ס אקס איז ווערט געווען צוואנציג דאלער איז אוודאי האלט נישט רבי יהודה אז מ'נעמט די מזיק'ס אקס מ'צוטיילט עס אויף צוויי פינף הונדערט פינף הונדערט און די ניזק קומט אהיים מיט א טשעק פון פינף הונדערט דאלער דאס איז קלאר אז נישט ווייל ס'קען נישט זיין אז די שור תם זאל זיין הארבער פונעם שור מועד אבער דאס אז די ניזק קריגט נישט מער פון חצי נזק אויף דעם האט נישט רבי יהודה א לימוד איז אויב אזוי קומט לכאורה אויס אז לויט רבי יהודה איז דא אזא זאך אז די ניזק זאל מאכן מער פון חצי נזק מער פונעם גאנצן היזק האמער א קל וחומר אז נישט אבער מער פון חצי נזק האמער נישט אזא לימוד פרעגט רב אחא בר תחליפא פון רבא קען דען זיין אזא זאך? קען דען זיין לויט רבי יהודה אז די ניזק קומט אהיים מיט מער פון חצי נזק? זאגט רבא ניין, אית ליה לרבי יהודה פחת שפחתה מיתה מחצין בחי, פשט רבי יהודה איז אויך מודה צו רבי מאיר'ס דרשה אז פחת שפחתה מיתה מחצין בחי, פשט אז די ערשטע זאך איז וואס מען טוט איז מען רעכנט אויס וויפיל איז די פחת שפחתה מיתה, פשט די ערשטע זאך רעכנט מען אויס וויפיל איז די חצי נזק, און די ניזק קריגט קיינמאל נישט מער פון חצי נזק. איי פרעגט די גמרא גראד, מנא ליה מוגם את המת יחצון, והא אפקיה רבי יהודה, לזה נוטל חצי החי וחצי המת, וזה נוטל חצי החי וחצי המת. פשט, פון ווי האט עס רבי יהודה ארויסלערנען? פון די זעלבע לימוד פון ר' מאיר? פון וגם את המת יחצון קען דאך נישט זיין, ווייל מ'האט דאך געזען רבי יהודה נוצט די וגם את המת יחצון אויף א צווייטע לימוד, אז מ'צוטיילט די שור החי די שור המת, ווי ר' יוחנן האט מסביר געווען, רבי יודא לערנט ארויס פון דא אז די שבח וואס די נבילה ווערט נשבח קריגט די מזיק א חלק פון דעם, איז קענסטו נישט זאגן אז ער לערנט ארויס סיי דער לימוד און סיי דער לימוד פון די זעלבע ווערטער, זאגט די גמרא זאגט ראובן נישט ריכטיג, ווייל אם כן נכתוב קרא ואת המת, מאי וגם, פארוואס שטייט וגם את המת יחצון? שמע מינה תרתי, איז פון דא לערנט רבי יודא ארויס ביידע דרשות, סיי אז ס'נישט דא אזא זאך אז א ניזק קריגט מער ווי חצי נזק, און סיי אז די שבח נבילה גייט סיי פארן מזיק און סיי פארן ניזק. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, יש חייב על מעשה שורו ופטור על מעשה עצמו, פטור על מעשה שורו וחייב על מעשה עצמו, און די משנה איז גראד מבאר כיצד, זאגט די משנה, שורו שבייש, טאמער א מענטש'ס אקס האט מבייש געווען א מענטש, פטור, דארף מען נישט צאלן אויף בושת, והוא שבייש א מענטש אליין וואס איז מבייש איז חייב, דארף יא צאלן, ווייטער שורו שסימא את עין עבדו והפיל את שינו, פטור, פשט טאמער א אקס האט פארבלינדעט א עבד כנעני'ס אויג אדער אויסגעהאקט זיין ציין, גייט נישט די עבד ארויס פריי, און נאך מער די בעל הבית דארף נישט באצאלן, אבער והוא שסימא את עין עבדו והפיל את שינו טאמער די בעל הבית אליין טוט עס, איז חייב, מוז ער באפרייען, זיין עבד. איז זעהט מען אז ס'דא געוויסע זאכן וואס די אקס איז פטור, און די מענטש איז חייב, און די זעלבע זאך פארקערט, ס'דא אמאל, שורו שחבל באביו ואמו, טאמער א אקס, טוט וויי איז חובל אין איינעמס טאטע אדער איינעמס מאמע חייב דארף ער באצאלן פאר די טאטע און די מאמע אויפן היזק אבער והוא שחבל באביו ואמו טאמער א מענטש אליין איז מזיק זיין טאטע און זיין מאמע ער שלאגט זיי ער מאכט זיי א חבורה פטור איז ער פטור פון צו באצאלן אויפן היזק פארוואס ווייל ווי מ'האט שוין געזעהן קם ליה בדרבה מיניה ער איז חייב מיתה און טאמער איז חייב מיתה איז ער פטור צו באצאלן די זעלבע זאך שורו שהדליק את הגדיש בשבת טאמער א אקס פארברענט א הויפן תבואה שבת איז חייב, דארף מען אוודאי באצאלן אויף דעם, אבער והוא שהדליק את הגדיש בשבת פטור, א מענטש אליין צינדט אן א גדיש שבת איז פטור פארוואס? מפני שהוא מתחייב בנפשו ווייל איז חייב מיתה, זאגט מען קם ליה בדרבה מיניה אז ער דארף נישט באצאלן אויפן היזק. זאגט די הייליגע גמרא, תני ר' אבהו קמיה דר' יוחנן, האט ר' אבהו פארגעלערנט א ברייתא פאר ר' יוחנן שטייט אין די ברייתא, כל המקלקלין פטורין, חוץ מחובל ומבעיר. פשט, ביי די מלאכות פון שבת האבן מיר שוין געזען, די מלאכות דארפן זיין א מלאכת מחשבת. א מלאכה וואס איז א מלאכת מחשבת טוט אויף. א מלאכה אבער וואס איז מקלקל, טאמער איינער איז מקלקל עפעס שבת, איז מען נישט חייב. יעצט, זאגט די ברייתא, אז דער דין אז ווען איינער איז מקלקל שבת איז פטור, דאס איז ביי אלע מלאכות. חוץ פון חובל און מבעיר. פשט, ווען איינער שלאגט יענעם, און עס קומט ארויס בלוט, אדער ווען איינער צינדט אן א פייער, איז בעצם די צוויי זאכן זענען מקלקלין. האסט דאך מקלקל געווען יענעם ווען דו שלאגסט אים, האסט דאך מקלקל געווען א זאך ווען דו האסט עס אנגעצינדן, פון דעסט וועגן שבת איז מען חייב ווען מען טוט עס, פארוואס? ווייל ווי רשי זאגט ס'דא ספעציעלע לימודים, ביי חובל איז דא די לימוד פון דעם פון דאס אז מען זעט אז די תורה איז מתיר צו מאכן א ברית שבת, איז פשט מ'דארף א ספעציעלע היתר, זעט מען אז סתם אזוי איז חובל אסור, זעט מען אז אפילו חובל איז א מקלקל איז עס א מלאכה, און די זעלבע זאך מבעיר, פארברענען, זעט מען אז די תורה, לאט נישט מאכן די מיתת שריפה ביי בת כהן וואס האט מזנה געווען וואס מען דארף איר שורף זיין, לאט נישט די תורה דאס טון שבת, זעט מען אז מבעיר שבת איז א פראבלעם אפילו עס איז א מקלקל, אזוי שטייט דא אין די ברייתא וואס רבי אבהו לערנט פאר פאר רבי יוחנן, אמר ליה, זאגט רבי יוחנן צו רבי אבהו פוק תני לברא, גיי לערן די ברייתא אינדרויסן פשט, די הלכה איז נישט ווי די ברייתא, פארוואס? ווייל חובל ומבעיר אינה משנה, ס'איז נישט ריכטיג. חובל ומבעיר ביי אן אופן וואס מ'איז מקלקל איז מען אוודאי פטור, ואם תמצי לומר משנה פשט טאמער די ווילסט מסדר זיין די ברייתא אז ס'זאל יא שטימען, פשט די ווילסט טרעפן א היכי תמצי וואס מ'איז טאקע חייב אויף חובל ומבעיר, איז חובל בצריך לכלבו, מבעיר בצריך לאפרו, פשט זאגט ר' יוחנן אז חובל ומבעיר וואס שטייט אין די ברייתא וואס מ'איז מחויב שבת איז נישט ביי אן אופן וואס מ'איז מקלקל, נאר ביי אן אופן וואס קומט ארויס א תיקון פון דעם, ווי קען זיין א תיקון ביי חובל איז תיקון ביי חובל איז ווען איינער נעמט ארויס בלוט פון א צווייטן פראסקעט אן יענעם ס'קומט ארויס בלוט און ער דארף די בלוט פאר זיין הונט ער וויל געבן די בלוט פאר זיין הונט איז דאס נישט קיין מקלקל איז ביי דעם איז מען טאקע חייב און זעלבע זאך פארברענען טאמער איינער פארברענט עפעס ווייל ער דארף די אש איז דאס נישט קיין מקלקל איז ביי אזעלכע סארט חובל ומבעיר זאגט רבי יוחנן איז מען חייב אבער סתם חובל ומבעיר דארט ווי מ'איז מקלקל דארט האלט רבי יוחנן אז אוודאי די דין אז מ'איז פטור טאמער מ'טוט דאס שבת. פשט רבי יוחנן קריגט זיך אויף רבי אבהו, פרעגט די גמרא תנן א קשיא פון אונזער משנה אויף רבי יוחנן, מ'האט געזען אין אונזער משנה שורו שהדליק את הגדיש בשבת חייב, והוא שהדליק את הגדיש בשבת פטור, יעצט וקתני הוא דומיא דשורו, די משנה רעדט סיי פון א מענטש וואס צינדט אן א גדיש סיי פון א שור וואס צינדט אן א גדיש, און ממילא לכאורה רעדט זיך אין די זעלבע צושטאנדן, איז מה שורו דלא קבעי ליה אזוי ווי אן אקס וואס צינדט אן א גדיש קענסטו נישט טרעפן א וועג אז די אקס דארף די אש, א אקס דארף עפעס אש, איז אוודאי טוט ער עס אויף אן אופן פון קלקול, איז אף הוא נמי דלא קבעי ליה, איז לכאורה די זעלבע זאך ווען א מענטש צינדט אן דעם גדיש וואס שטייט ביי אונזער משנה איז אויך ביי אן אופן פון קלקול, און פון דעסט וועגן וואס שטייט ביי אונזער משנה וקתני פטור מפני שהוא נידון בנפשו זעהט מען אז מ'איז חייב מיתה אויך ביי מבעיר ביי אן אופן פון קלקול, זעהט מען אנדערש ווי רבי יוחנן, ווייל רבי יוחנן האט דאך געזאגט אז די חיוב מיתה פון מבעיר שבת איז נאר ביי אן אופן וואס מ'דארף די אש, זאגט די גמרא לא. שורו דומיא דידיה מה הוא דקבעי ליה אף שורו דקבעי ליה פשט פונקט פארקערט אז אזוי ווי טאקע אין הכי נמי א מענטש וואס צינדט אן א פייער שבת איז נאר מתחייב בנפשו דארט ווען ער האט עפעס פון די אש איז די זעלבע זאך די משנה רעדט זיך אויך ביי אן אופן וואס די אקס האט אונטערגעצינדן דעם גדיש ביי אן אופן וואס ס'דארף עפעס האבן פון דעם וואס די אקס דארף דעם אש פרעגט די גמרא שורו היכי משכחת לה ווי איז דא אזא אופן אמר ליה רב אויא הכא במאי עסקינן דא רעדט זיך בשור פיקח א קלוגן אקס שעלתה לו נשיכה בגבו וואס ער האט געכאפט א ביס אויף זיין רוקן, וקא בעי למקלייה ואיגנדר בקוטמא, ער וויל פארברענען דעם גדיש און זיך באשמירן מיט די אש, וואס דאס וואס דאס וועט העלפן פאר די ביס וואס ער האט אויף זיין רוקן, ומנא ידעינן ווי ווייסט מען טאקע אז דאס איז די כוונה פונעם אקס, ווייל מ'זעט דלבתר דקלייה קמגנדר בקוטמא אז נאכדעם וואס ער פארברענט דעם גדיש איז וואלגערט ער זיך אינעם אש זעט מען אז ער האט פארברענט דעם גדיש לתועלת נישט סתם אלץ קלקול, פרעגט די גמרא מי איכא כהאי גוונא, איז דען דא אזא זאך אז א אקס זאל זיין אזוי קלוג, זאגט די גמרא אין. דההוא תורא דהוה בי רב פפא איז געווען א אקס ביי רב פפא אין שטוב, דהוה כיבין ליה חינכיה, וואס זיין ציין האבן אים וויי געטון, עייל ופתקיה לנזייתא, איז די אקס אריין אין שטוב און האט אוועק געשטופט א דעקל פון א פאס פון ביר, ושתה שיכרא ואיתסי, און ער האט אויסגעטרינקען די ביר און ער האט זיך אויסגעהיילט. זעט מען אז ס'איז דא אזא זאך.